יא, ס'איז גארנישט. כ'האב ווען געוואלט זאגן, קודם כל, ס'קומט זיך פאר די אלע עדוואקעטס און די אלע וואס זיי היטן אפ די קינדער און וואס זיי טרייען צו העלפן, קומט זיך א גרויסע מזל טוב. דער מזל טוב איז אז רבי שלמה אהרן קעלנער האט געליטן דריי יאר פון די רשעים פון ברוך מרדכי מיט זיין גאנצע משפחה, מיט דעם שייגעץ משה טעראריסט פרידמאן וואס ער איז געווארן אמאל באשריבן אלס די מאוסט טען פאוערפולעסט מען, היינט איי וואד העזעטענט טו רייט ער איז א פאוערפול מען. עניוועי, למעשה, זאליק האט פארלוירן דאס בית מדרש אין ראס סטריט. אה! וואס רעד איך שטותים? איך וויל דאך רעדן פון אן אנדערע זאך. זעהטס. יא זעהט אויס די לופט פון פורים מאכט שוין שיכור. ניין ניין ניין ניין נישט דאס וויל איך רעדן, זאליק האט פארלוירן די שול אבער איך וויל רעדן פון רבי שלמה אהרן קעלנער אם ירצה השם מארגן פרייטאג אינדערפרי צען אזייגער טרי טווענטי דזשעי סטריט גייט די גאווערמענט דראפן דעם גאנצן קעיס זיי האבן געמאכט אינוועסטיגעישאנס זענען אויסגעקומען אז ס'איז געווען פילע ליגנט מיט אלעגעישאנס און איך וועל נאך רעדן באריכות, ווייל איך זאג ענק, אונז געבן מיר ארויס אם ירצה השם א בוק פון די גאנצע זאך, דאס איז דאך ממש א געווען אמאל ווען מען פלעגט ארויס געבן פון טעקס פראודס, און מען האט באצאלט פאר דעם אסאך געלט. איין שיינעם טאג איז געווען די מעשה מיט ליאוני, ליאוניע העלמסלי, האט איינער געשריבן, א צייטונג שרייבער, לאמיר אריינגיין מיטהאלטן דעם קעיס, דא האסטו דאך א עקטשועל פעקט וואס איז אלעס אמת. און ס'זענען געזעסן דערויף שווערע מיליאנען מענטשן אויף דעם קעיס, יעדער האט עס געוואטשט, עניוועי וואס דארף מען מאכן א פאלשן קעיס מ'האט דאך א גוטן קעיס, יעצט און ס'איז געגאנגען דא אויך און מ'האט אנגע מען געבן מיר ארויס אם ירצה השם א בוק וואס דא איז געשען, ס'איז דאך אזוי אינטערעסאנט איך זאג אייך באמת קיינער קען נישט צאמשטעלן אזא קעיס און די סייעתא דשמיא וואס מ'האט געהאט. בקיצור, לייזער וואלף האגער, ר' מאטעלע'ס אייניקל, איינער פון די וויטנעסעס וואס האט געדארפט זאגן יעצט עדות. ער האט שוין געזאגט עדות אז יא, קעלנער האט געוואלט פון אים ארויסשלעפן געלט, און ער האט געוואלט דורך אים פון ארויסשלעפן געלט פון די לעבאוויטשעס. שפעטער האט ער דאך געזען אז ער פארט נישט גוט, איז ער ארויסגעפארן צום בית דין אין מאנסי, דארט איז געזעסן רב פלאר, און דער גאלד, און נאך איינער. און געפרעגט, זאג מיר, ס'איז אמת אז קעלנער האט דורך דיר געוואלט ארויסשלעפן געלט? זאגט ער, ס'איז שקר גמור, ווייל ער האט געוואלט ראטעווען אז דער לעבאוויטש זאל נישט דארפן גיין זיצן, האט ער געקענט באשטיין צו באגראבן קעלנער, פארוואס? ווייל קעלנער איז נישט אזא שיינער איד ווי לעבאוויטש, ווייל לעבאוויטש האט אפגע'חזר'ט פינף טויזנט פלאס קינדער און קעלנער האט נישט אפגע'חזר'ט, דאס איז דאך אונזער קאמיוניטי, נאכדעם ווי געקומען האט ער ארויסגעלאזט א שם, אז ר' מאטעלע האט געזען אז לייזער וואלף האט נישט קיין בית מדרש האט ער אים געגעבן זיבן מיליאן דאלער ער זאל זיך פארן בויען אין ארץ ישראל א בית מדרש, נו ווי איז דאס בית מדרש? איך האב דעמאלטס גראד געזאגט. ווען ער קען ארויסשלעפן פון ר' מאטעל'ן זיבן מיליאן דאלער פון אזא קארגן מארעמארישן חזיר וואס האט געפאקעטעט אלע יונגעלייט'ס געלטער און ער איז געווארן א מולטי מיליאנער, און אזוי איינער זאגט מיר דו זאגסט ער איז די גרעסטע טעקס פעיער אין ראקלענד קאונטי איז דאך אלץ נאן פראפיט, זאג איך ניין אוודאי ער צאלט נישט טעקס אויך נישט, ווען ער וואלט ווען געווען א טעקס פעיער וואלט ער געווען פון די גרעסטע. סא קען לעיזער וואלף פון אים ארויסשלעפן געלט? קיינמאל אין לעבן נישט! דאס איז א איטס אימפאסיבל! יו קענט פאמפ בלאד אוט אוו א סטאון! דער מענטש איז א שטיין! ער האט נישט געגעבן א פרוטה! איז במילא האב איך געזאגט דאס האט צוטוהן מיט ליובאוויטשערס! ליובאוויטשערס האבן אים צוגעזאגט א שול! זאגט מען ניין! עפעס א איד איד איז געווען קראנק און ער איז געווען דארט אין שפיטאל אין מאנט סיני און ער האט אים געגעבן גוטע באדינגונגען! במילא האט מען געזאגט אז. אוי האט דער איד נאכדעם ווען ער איז ארויס האט ער אים געוואלט באצאלן זיבן מיליאן דאלער. באלאוני קיינער באצאלט נישט קיין זיבן מיליאן דאלער. און נאכדעם איז אזוי אויסער דעם וואס ר' מאטל האט דאך זיין שוואכקייט אין געלט איז דא נאך א פראבלעם ער האט דאך היינט די קינדער מיט די אייניקלעך ארום און ארום. איינער האט געזאגט א גוטן דזשאוק זאגט ער פאר לעיזער האגער זאג מיר דיין טאטע האט איבערגעלאזט פאר יעדן אייניקל פינעף מיליאן דאלער זאגט ער ניין ער האט איבערגעלאזט גענוג געלט פאר א לויער מ'זאל זיך קענען שלאגן ביז משיח קומט. דער מענטש האט אים נישט געגעבן א פרוטה, די אייניקלעך האבן נישט צולאזן, סרול האגער האט מיך נישט צולאזן, אונטערשרייבן חתימות, דאס וואס זיי אלע טוהן. סאו עניוועי, יעצט די שאלה איז, מ'איז יעצט געוואויר געווארן אז לעיזער וואלף האגער איז געווען א פאלשער עד, ער האט אפן געזאגט פאר א בית דין און די גאווערמענט איז געווען ביי דעם בית דין, און די בית דין האט זיי געזאגט ער האט אונז געזאגט ס'איז ליגנט די גאנצע מעשה. סאו וויל איך פרעגן יעצט א שאלה, לעיזער וואלף איך האף אז דו האסט א גוטן.

סאו דו ביסט געגאנגען האסט געבויעט א שיינעם טויער אין זאליקא'ס בית מדרש לעילי נשמת און דאס איז וואלף ווערצבערגער? פון וועלעכע געלטער האסטו דאס געבויעט פון דעם וואס די ליובאוויטשערס האבן דיר צוגעזאגט? זאלסט געדענקען איין זאך טאמער האבן זיי עס דיר נישט געגעבן וועלן זיי דיר עס נישט געבן ווייל זיי האבן נאר צוגעזאגט אויף נישט צו געבן נישט אויף יא צו געבן אפילו ווען די טאטע גייט ווען ארויס פריי געבן זיי דיר נישט דו קענסט נישט די ליובאוויטשערס דאס איז די ביליגסטע און די שמוציגסטע חברה וואס איז דא אין די שטאט. עניוועי, נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא דא דער שלום יוסף דייטש, דער האט געזאגט פאר מיסטער קעלנער צוויי אהאלב יאר צוריק, אונז ווילמער נישט דיך, אונז ווילמער אומברענגען נחום ראזענבערג, אז דו ווארפסט נחומ'ן אונטערן באס, גייסטו ארויס דעם נעקסטן טאג פריי. האט ער געזאגט, רבי שלמה אהרן, איך ווארף נישט מיינע באדי באדיס אונטערן באס, נאו וועי, איך וועל מיך מוסר נפש זיין, איך וועל עס דורכגיין, אויב מען דארף גיין זיצן וועל איך גיין זיצן, באט איים נאט טראואינג עניבאדי אנדער די באס. דער שלום יוסף, ער איז געזעסן דארט אויבן אן ביי מיסטער טאמסן, ער האט דאך געמיינט ער פירט שוין די זאך, האט ער געבעטן אז מען זאל אויכעט איינלאדענען שיע הערשל פרידמאן, מוישע שייגעץ, און מיסטער טאמסן האט איהם געזאגט נאו וועי, ער זאל זיצן ווי ער זיצט. עניוועי. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא אויף יעדן א גאנצע באשרייבונג פונקטליך וואס ער האט געטון, אונז האמיר די אפישעל רעקארד, כ'האב ארויפגעשטעלט פאריגע וואך פון רב שלמה אהרנ'ס לויער, די גאנצע די עי'ס אפיס האט זיך איבערגעדרייט, זיי האבן פארגעהאלטן דעם לויער מיט וואס פאר רעכט האט ראזענבערג געהאט דאס ארויפצולייגן, בקיצור האט ער געזאגט איך בין א לויער איך האב אים געגעבן די אינפארמעישן, האבן זיי געזאגט מער געבן מיר דיר אונז נישט קיין אינפארמעישן, זאגט ער אנטשולדיגט די אלע אינפארמעישנס האב איך באקומען און איך האב עס אים געגעבן. און ס'האט גארנישט מיט ענקער אויך. בקיצור, ס'איז דאך געווארן א וועלטס מלחמה א וואך צייט. עניוועי, די סוף איז געווען אז ס'האט זיך אנגערופן, איך וויל נישט זאגן ווער פון די הויפט פירער דארט, איך טאר נישט ארויסגעבן אינסייד אינפארמעישן, האט ער געזאגט פאר יענעם עדי ליסטן אז דו גייסט אים נישט ווייטער געבן אינפארמעישן און דו גייסט אנהייבן צו פירן דא מלחמה, דארפסטו אים נישט געבן מער קיין פעיפערס, ווייל איך גיי דיר געבן וואקינג פעיפערס. וואט יור דואינג איז ראנג, יענער איז א לויער און ער מעג אלעס באקומען און אז ער געט עס פאר זיין קלייענט, זיין קלייענט קען עס ארויפלייגן אויף וועלכן בלאג מען וויל, האט ער אנגעהויבן צו שרייען ראזענבערג'ס בלאג דאס איז, זאגט ער העי העי איך האב שוין אסאך געהערט פון זיין בלאג, איך האב געהערט זאגן אז ס'העלפט יעדן איינעם, און איטס דואינג א גוד דזשאב און פיפל אר נאט עפרעיד טו קאם פארווערד. יא ס'איז די אלטע סאטמאר אזיאטישע וועג, ער האט דאך א שיקסע, ער האט חתונה געהאט מיט א גויטע, ער האט שרצים, ער איז אן אויסגעוועפטער און ער טוט די עבירה און יענער טוט יענע עבירה. א באנדע כלבים געווען, איך ווייס נישט באמת, איך בין זייער נתפעל, מען האט מיטגעברענגט אלע משוגענע זאכן פון יוראפ און איין נערמאלע זאך האט מען נישט געקענט מיטברענגען, איין נערמאלן מענטש וואס מ'האמער מיטגעברענגט איז געווען דעם רעבן און אים האט מען אויך האט פארביטערט זיינע יארן אז ער האט נישט געקענט גארנישט אויפטוהן, ער האט געהאט הינט נאך הינט און בערן און לייבן ארום און ארום אים. די רבי הערט, פלעגט דער גראבער חזר עזריאל זאגן, די רבי הערט און מ'פארקויפט לגיונות איבער לגיונות.

עניוועי, איך וויל נאר זאגן, אונז זעמער זייער פראוד פון דיר ר' שלמה'ן, איך ווייס יא וואס געלטער מען האט דיר געאפערט, מען האט שוין געהאלטן א מיליאן דאלער די לעצטע אפער, ס'האט זיך ארום געדרייט דא א בעג וואס האט געהאט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, ס'האט זיך ארום געדרייט אזוי ווי א גארבידזש בעג, מען האט עס געטראגן פון איין רב צום צווייטן, איך האב יעדן רב געווארנט, סטעי אוט אוו דיס, ווייל דו וועסט באצאלן א פרייז, און יעדע רב האט מיר געדאנקט, איך האב געזאגט וויפיל זיי זאגן דערצו, זיי זענען ליגנערס, זיי האבן דיר נישט געגעבן גארנישט, יעצט איז אבער דא א שטיקל פראבלעם. און איך וויל רעדן דערפון. די אלע צייטונגען שרייבן אז ר' שלמה'ן איז אינעסענט און ער איז דער וויסל בלאוער. יעצט ר' שלמה'ן איך וויל דיר עפעס זאגן. איך איך איך ווי מען זאגט איי דימענד מיי רייטס. דער וויסל בלאוער בין איך. זיבן יאר פאר דו האסט נאך אנגעהויבן דיין זאך האב איך שוין געשריבן צו די רבנים און איך בין שוין געווען געלייגט אין חרם. סאו קומט מען יעצט און מען נעמט צו דעם טייטל אז דו ביסט גאר דער וויסל בלאוער. ס'שטייט אין פרשת קדושים אל תגזל דל כי דל הוא.

קוק שטארק, יעצט פעלט שוין ווידער דריי מיליאן, דריי א האלב מיליאן דאלער, און ס'איז געווארן שטיל פון די גאנצע זאך, קיינער מישט זיך שוין נישט, כ'האב ענק געזאגט, טאמער ס'איז געווען שארק לאונס, גייט די גאווערמענט איבערלאזן די גאנצע זאך, ברעך קאפ אליינס. סא בקיצור, ער איז ארום געגאנגען און ער איז דער גרויסער עושר, און ער הייסט משולם, אבער ער האט פארגעסן צו באצאלן. און פערלמוטער איז זיין שותף די זעלבע גנב, און דאס איז די הוא איז הוא פון די פני הדור היינט. עניוועי, אל תגזל דל כי דל הוא. אז יענער שרייט איך בין אן ארעמאן איך דארף האבן געלט חתונה צו מאכן, זאג נישט ס'איז נישט אמת, נעם אים נישט צו דעם טייטל כי דל הוא אז ער איז אן ארעמאן. די זעלבע אויך מיט רבי שלמה'ן, איך וויל מיט דיר רעדן גראד, אפן, איי גאטע טאלק סטרעיט טו יו, וואנס ענד פאר אלל. א איד האט אמאל געווען א רב אין א בית אין א שטאט, און ער האט געהאט זייער א חשוב'ן איידעם, און דער איידעם פלעגט פארלערנען שיעורים, און ער האט געדרייט מיט די אינגע לייט, און ער האט געטון און ער האט געמאכט. איין טאג זאגט ער פארן שווער טו מיר א טובה, דעם סיעט ווי דו זיצט אלץ רב, דאס וויל איך איבערנעמען, דו זאלסט זיצן לעבן מיר, ווייל איך בין דער רב, איך זאג שירים, איך זאג אלעס, איך לעב אויף די שטאט. זאגט אים דער שווער, לאמיר דיר עפעס זאגן מיין טייערער איידעם, גיי ארויס שבת נאכמיטאג ווען דער עולם זיצט אין פארק, און הער אויס וועם מען שעלט, צו מען שעלט דיך, צו מען שעלט מיך, ווען וועסטו הערן מען שעלט מיך, וועסטו וויסן איך בין רב, ווען מען וועט דיך שעלטן וועסטו זיין רב. יעצט הער מיך אויס רב שלמה, לאמיר דאס צו צעלייגן. ווער האט פארלוירן אלע רעכטן צו גיין אין א שול דאווענען? ווער האט זיך געמוזט קויפן קרקע אין ארץ ישראל ווייל מען לאזט אים נישט ליגן אין אמעריקע? ווער? איך פארשטיי דאס נישט. דו צו איך? איך, רייט? סאו וואס נעמסטו מיר צו דעם טייטל צו וויסלבלאוען? יעצט טאמער ווילסטו האבן דעם טייטל, פיין, מאך איך מיט דיר א געשעפט, איך געב דיר דעם טייטל, און מ'עט דיך ארויסווארפן פון אלע שולן, און דו וועסט מוזן קויפן קרקע אין ארץ ישראל. ס'דא אזוי פינף טעכטער. וואוילע מיידלעך זענען געווארן יתומות, קומען זיי באפאלן משה רבינו און נעמען זיך שרייען, און משה רבינו דערשרעקט זיך, זאגט אים דער אייבערשטער, ניין ניין, דערשרעק דיך נישט, כן בנות צלפחד דוברות, אזוי רעדן פרויען, דארפסט דיך נישט דערשרעקן. יעצט וואס ווילן זיי? זאגט ער, זיי זענען גאנצע למדנים, זיי זאגן אזוי, וואס זעמער אונז, אן ענטיטי, איך בין א מיידל, וואס בין איך? בין איך אינגאנצן נישט קיין קינד, דארף מיין מאמע נעמען יבום אדער חליצה, בין איך יא א קינד, דארף איך דאך האבן א ירושה. זאגט דער אייבישטער זיי זענען גערעכט, כן בנות צלפחד דוברות, מען מוז זיי געבן א ירושה. יעצט איך וויל פארשטיין שלמה, דו קענסט נישט טראגן נאמען אז דו ביסט דער וויסלבלאוער אין די אידישע קאמיוניטי און דו האסט וואו צו דאווענען און דו האסט וואו צו ליגן אין בית החיים נאך הונדערט און צוואַנציק, ס'איז אידער אר. אדער ווארפט מען דיך ארויס פון אלע שילן און מען נעמט מיך אריין אין אלע שילן און מען געבט מיר דא וואו צו ליגן ווייטער מעמבערשיפ אין סאטמאר, אדער. הער אויס, דו הייסט נישט די וויסלבלאוער, סאו יו העוו טו מעיק אפ יור מיינד, איך גיי דאס נישט צולאזן, איך וויל זאלסטו קאלן אלע צייטונגען מארגן זאלסטו זאגן אז דו ביסט די סעקאנד וויסלבלאוער, ווייל דער ערשטער בין איך, דו פארשטייסט, דעם סעקאנד גייט מען שוין נישט ארויסווארפן פון שולן ווייל זיי זעען זענען אין ערגעץ נישט אנגעקומען מיטן ערשטן, ווייל זיי האבן דאך נאר געוואלט זייער שייגעץ שטיק זאל נישט ארויסקומען, דער גאלאנטער וויל נישט מיט אים קיין שידוך טון, און יעדעס ווייבל אין די גאנצע וועלט. האט איינער אמאל געזאגט ער איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל, האט ער געפרעגט אים וואס גייט פאר אין די קאמיונטי, ער זאגט ס'איז דא איינער ראביי ראזענבערג, זאגט די מיידל פאר אים זי איז פון קאליפארניע, זאגט זי וואס הייסט איך וואטש דאך אים יעדע נאכט אויפן בלאג, זאגט זי יו מין איט, פרעגט ער דער בחור די מיידל, זאגט זי אר יו קידינג, ווען א גויטע איז זיך מגייר אין יאפאן און זי איז דארטן דריי וואכן, ביי די פערדע וואך ווייסט זי ווער ראביי ראזענבערג איז און וואט הי סטענדס פאר. סאו איטס אידער אר, רב שלמה'ן. אדער נעמסטו איבער די קרקע אין ארץ ישראל און מ'ווארפט דיך ארויס פון אלע שילן און מיך נעמט מען אריין, אדער הייסט דיר די סעקאנד וויסלבלאוער, קאל אפ אלע צייטונגן, זאג זיי כ'על עס נישט צולאזן, כ'גיי זיי מאכן א צוויי הונדערט מיליאן דאלער לאוסוט. נאר דער אמת איז ניין רב שלמה'ן, דארפסט גארנישט טון. איך וויל דיר זאגן, דו ביסט באמת דער וויסלבלאוער, ווייל ווען איך בין אריין אין די מלחמה, אבער ווייל איך האב נישט געוואוסט ס'וועט זיין אזא רעזיסטענס, ליטל דיד איי נאו, שטעל דיר פאר, איך שטעל מיך אויף, איך זע א איד איז מחלל שבת, זאג איך אים שיינערהייט, מען טאר נישט מחלל שבת זיין, ליטל דיד איי נאו אז כ'וועל כאפן פרעסקעס פאר דעם און מיך ארויסווארפן פון אלע שילן, כ'האב דאך געמיינט דו ביסט אויך א שומר שבת, די זעלבע אויך איז שמירת הברית איז די זעלבע זאך, כ'האב געמיינט כ'וועל רעדן אז מען טאר נישט מטמא זיין קינדער, העט יעדער קומען אויף מיין זייט. כ'האב געהאט א חשבון די פרויען וועלן זיכער קומען אויף מיין זייט די מענער ווייס איך נאכנישט אבער די פרויען דאך אלע קומען אלל אוו א סאדען וואס א רעזיסטענס דא איז געווארן סאו ווען איך האב אריין אין די מלחמה האב איך דאך נישט געוויסט אז דא גייט זיין אזא רעזיסטענס אבער ר' שלמה אהרן די האסט דאך געזעהן מיין רעזיסטענס פיר פינעף יאר וואס ביסטו אריין אין די מלחמה איז די תירוץ אז די ביסט דער אמת'ער וויסלבלאוער איך בין אריין געפאלן בשוגג און באונס. כ'בין נישט ארויסגעלאפן דערפון, ניין, ווייל דאס האב איך מיך אויסגעלערנט, א איד טאר נישט לויפן, ווי עסטו לויפן? עסט לויפן פון פאריז אויף אנטווערפן, מ'האט דיך אין אנטווערפן פונקט אזוי פיינט, עסט לויפן פון אנטווערפן אויף אמעריקע, מ'האט אונז דא פונקט אזוי פיינט, א איד טאר נישט לויפן. עניוועי, איך האלט אז דו ביסט דער אמת'ער וויסלבלאוער, איך קען דיר זאגן, כ'האב נישט קיין ווערטער גענוג דיך משבח צו זיין אז דו האסט דיך נישט געלאזט פון די שקצים, כ'האב נישט קיין ווערטער, דיך גענוג משבח צו זיין אז דו האסט נישט געקוקט אויף געלט, האסט געקענט ווען ווערן א גרויסער עושר, האסט ווען געקענט נאך א זאך, מ'האט דיך געבעטן זאלסט נאר זאגן עפעס א מילתא ד'ס ד'משתמע בשני לישנא, אז דו האסט נישט געמיינט געלט, דו האסט נאר געמיינט אהער, דו האסט נאר געמיינט אהין, און מ'וואלט דיך געלאזט וואקן, און דו האסט געזאגט ניין די קינדער וועלן דעמאלט נישט זיין סעיף. רבי שלמה'ן איך קען דיר זאגן איין זאך, דו ביסט די חומה בצורה די פעסטע מויער, ווען דו פאלסט ווען פאל איך מיט, אלע דאמינאוס וואלטן מיטגעפאלן, די אלע וואס האבן אנגעהויבן צו טוהן פאר קינדער, די אלע ארגענעזעישאנס ארום די וועלט וואלטן אלע געפאלן, און איך קען דיר זאגן דו ביסט די וויסל בלאוער, אונז זעמער אלע מיט דיר, אונז אלע קענען נישט גענוג דאנקען דעם אייבערשטן אז דו האסט געהאט סייעתא דשמיא און דיך נישט פארקויפט פאר געלט, אפילו ווען זיי געבן עס דיר, דער אמת איז זיי וואלטן עס דיר נישט געגעבן, זיי וואלטן דיך נאר אריינגעזעצט פאר נעמען געלט. נאר אפילו ווען ס'איז געהערט מיסטער ווען יא. אפילו ווען דו וועסט זען אזא שייגעץ אזוי ווי סרולי רובינשטיין, צו אזא שייגעץ אזוי ווי דער טורנהיים. איי ביי די וועי, זיי זאגן עפעס איינער טורנהיים דרייט זיך אין מאנסי און ער איז אויך מטמא קינדער, איך ווייס נישט ווער דאס איז, אבער איך מיין אז ס'איז נישט ער ווייל ער איז יעצט באהאלטן אין ארץ ישראל האב איך געהערט, ער איז דארט מטמא קינדער. איז וויל איך דיר זאגן, למעשה ווען דו וואלסט אזוי געטון וואלט מיר אונז אלע געפאלן ווי די דאמינאס, און יעצט ווייסט שוין די גאווערמענט אז דא איז דא געלט, און דא די טרעטס, מען ארבעט מען קען מיר נישט סטראשען, מען ארבעט אז ווער ס'וועט נעמען געלט וועט פונקט אזוי גיין אין דזשעיל, אונז ארבעט מען, טראסט מיר פון יעדע מלחמה לערן מיר זיך אויס, תכסיסי מלחמה, און אונז דאנק מיר דיר זייער, און אונז ווינטש מיר דיר אלל די בעסט זאלסט האבן נחת פון קינדער פון אייניקלעך פון איראייניקלעך, דו קענסט דאך גיין חתונה מאכן דיינע קינדער און די אייניקלעך דו האסט דאך נישט קיין פראבלעם, דיר האט מען דאך פארדינגען די בית פייגא אין וויליאמסבורג, מיך האט מען דאך נישט אריינגעלאזט אפילו דיר קומען זאגן מזל סאו אונז ווינטש מיר דיר זאלסט האבן פון אלעם גוטן, ס'זאל דיר קיינמאל גארנישט פעלן, און זאלסט זעהן אסאך שמחה און תענוג און נחת אין דיין לעבן, ווייל דו האסט באמת געווען פון די וויסל בלאוערס צו שטעלן גאנץ כלל ישראל אויף די פיס. שכוח. און אונז בעט מיר מארגן יעדער זאל קומען, חיים יעקב זאלסט קומען זאגן א דרשה, אז ס'איז נישט דעם רעבינ'ס דרך, דו גיי ווייטער צו דיינע בתי זונות און זאג אז דו זוכסט יענעם יענעם, איך וויל נישט זאגן יענעמ'ס נאמען, יענער איז געווען א געמבלער, גיי ווייטער, רייט אויף שיקסעס, טו אלעס כל דבר אסור, און נאכדעם קום אין קארט ביי ברוך מרדכי'ן און זאג ער, נישט דעם רעבינ'ס דרך, נישט דעם רעבינ'ס דרך. איך געדענק דו שייגעץ דו, דו מיט בעריש לאופער אמאל אריינגעקומען א איד וואס איז געגאנגען נאך געלט פאר מזרחי און עטץ ביידע געגאנגען אין שטוב ביז צום רעבין אויבן דער רבי זאל זיך אויסשרייען אויף אים דער רבי האט אים געגעבן פופציג דאלער פאר אים אין טאש דו ביסט דער גרויסער קנאי דו חזיר דו דו נבלה דו. דו מיט דעם גאלד, טאקע דער גאלד וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, האט א ברודער וואס איז געווען דעם זעלבן בית זונות, דער זעלבער אפגעפארענער סאטמארע בחור האט אונז אלעס פארציילט. א שאנד פון טעם. עניוועי, לעטס מיר גיין נאך אביסל ווייטער. למעשה גייט די גאווערמענט דראפן דעם קעיס, און ממילא ברוך מותך דעם זעקס און צוואנציגסטן פון דעם חודש, פון מארטש גייט ער האבן זיינע פראבלעמען ווייל ברוך מרדכי האט א הארד טיים, די גאווערמענט געבט אים א מורא'דיגן הארד טיים, ער נעמט א פלי, ער גייט זיך נישט מער טענה'ן. זיי האבן געזען, זיי האבן געריטן אויף איינעם וואס ער האט געהייסן אלן דערשאוויץ, כ'ווייס נאר נישט ווער ס'האט געריטן אויף וועם, ווייל איך מיין אז אלן האט געריטן אויף ענק. שטעל דיר פאר אלן דערשאוויץ. האט געהערט די גאווערמענט גייט עס דראפן איז ער געקומען צו לויפן און ער וויל וויסן ווער די דזשאדזש איז ער וויל אים שרייבן א בריוו האט מען אים געזאגט מארגן נאכדעם וואס מ'וועט אים לאזן באפרייט וועסטו אים קענען שרייבן א בריוו און ער האט אנגעהויבן צו פיסקעווען האט מען אים געזאגט אין די עי'ס אפיס מיסטער דערשאוויץ אונז זעהן מיר אלעס וואס דו האסט דא אפגעטון דו ביסט א לאו לייף דו האסט געטון זעהר אסאך קרוקישע זאכן ס'איז געווען אמאל וואס ער האט אפגעקאלט דעם דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, שוין דעם נייעם, אז ער קען צושטעלן טורנהיים אלס א וויטנעס, האט אים די גאווערמענט געפרעגט, וואס? האו אין די ווארלד דיד יו געט אינוואלווד וויט טורנהיים? אונז האמיר געמיינט אז דו ביסט ברוך מרדכי'ס לויער פאר א קאורטס אוו אפיעלס, דו קענסט צושטעלן טורנהיים? דעט מינס יו אר אינטרודינג אין אווער וויטנעסעס? אוי, זיי האבן אים א שטארקע מעסעדזש, ס'איז נישט ווי אין טשארלס היינס צייט און נישט אין די עלעס צייט, ס'איז אן אנדערע צייט וואס דא גייט פאר. מען קען נעמען אזעלכע גרויסע גרויסע גרויסע לויערס און מען מאכן זייער קליין, די גאווערמענט האט אים געזאגט אונז האמיר צייט און געלט גענוג און קלוגע מענטשן מער ווי דו ביסט, און אונז קען מען דיך פאטן דאון טו סייז. אזא חוצפה וואס דער האט געטון, ער האט געריטן אויף די לעבאוויטשעס אין די מיליאנער דאלער, און יעצט גייט ער מודה זיין, ער גייט נאך שטעלן א פאנד פאר די אלע קראנקע, און ס'גייט נאך זיין לעבעדיג און פרייליך. סאו יעצט למעשה. איינער זאגט מיר דו דערציילסט די אלע מעשות מיט שפייעכץ אין מויל סאיז גייט פון דיר אזוי די זאפט זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט סגייט מיר בלוט ווען איך דערצייל עס נאר פארוואס פארצייל איך עס ווייל מען דארף זיך עפעס ארויס לערנען איך האב ענק געזאגט א מלחמה וואס מען פארלירט און מען לערנט זיך ארויס דערפון איז עס מער ווי געווינען מען דארף וויסן סאיז נישט דא מער קיין פראטעקשען סאיז נישט דא מער די קרומע לינקע זאכן אונז וואטש מיר מיסטער טאמפסאן יעדן טריט איך האב אים ארויף געלייגט צוויי מאל אויפן האטליין אויף ענגליש סאיז אנגעקומען צו ער ווייסט זיך היינט צו וואטשן, ער מיינט יעדער אין סאטמאר איז געווארן זיין פרענד, זאג איך אים זיי האבן דיר קיין וואוט נישט געגעבן, וויאזוי זענען געווארן דיינע פרענדס? זיי וועלן דיך אונטערברענגען? דו קענסט נישט די מענטאליטי, ווען איך בין נישט קיין סענדז סטריט גרעדזשועט, איך וואלט, ווייסט ווי איך וואלט געווען היינט? טאקע דארט אין די בונקער אין פאקיסטאן, איך האב עס שוין פארקויפט, איך האב עס געקויפט פאר צוויי הונדערט דאלער, איך האב עס פארקויפט פאר צוויי הונדערט און פופציג, איך האב געמאכט פופציג דאלער, איך האב עס פארקויפט, איך גיי נישט וואוינען מער אין פאקיסטאן אין בונקער. ס'איז געקומען אמאל א איד און ער איז אהיימגעקומען, ס'איז געקומען דער רב ר' נחום טשערנאבלער, ער האט געזאגט משיח גייט קומען, מ'עט איבערלאזן די פערד, מיט די וואגענעס דא און מ'עט פארן אויף ארץ ישראל. קיצור ער האט דערציילט עס פאר זיין ווייב מיט שמחה, זאגט זיין ווייב ליסן גיי זאג דעם רעבן אז די גוים זאלן פארן אויף ארץ ישראל, אונז בלייב מיר דא. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? ברוך מרדכי גייט צוריק אין זיין קעידזש, אונז בלייבמער מערטשעם דא, אונז גיימער זיך ווייטער שלאגן פאר די קינדערס רעכטן, רבותי קינדער האבן היינט אלע רעכטן, ווען א קינד זאגט דו האסט מיך געטאטשט, נישט יעצט נאר פינעף יאר צוריק, ס'עט דיר גארנישט העלפן, מאך זיכער אז ער קען אפילו נישט זאגן, און מאך זיכער אז דו קומסט נישט אין אזא פארגעלעגנהייט אז דאס קינד זאל אפילו קענען זאגן. פארסט מיט א קינד מיט א היטש לעבן קינד און דו שלאפסט איין, צו דו האסט גערוקט די הענט האסטו אים א קלאפ געטאן דארטן, אויף יענעם פלאץ און פאר א מיידל האסטו א קלאפ געטאן אויף די דדים, יור פינישד, טראסט מי יור פינישד, ענד וואטש אוט, דאונט לעט איט העפן, סאו פארן די באסעס דא פון וויליאמסבורג אויף בארא פארק איך זעה מ'איז געפאקט, איך פאר מיטן טרעין, איך האלט מ'טאר נישט אזוי פארן, די באס מאכט א שארט סטאפ פאלסט ארויף אויף א מיידל, די מיידל דארף זאגן ער האט מיך געטאטשט, יור פינישד, יור דעד פאר לייף. דאס איז ווען דו האסט שוין א מיליאן דאלער דיך צו ריין צו וואשן בלייבסטו אויכעט נאך א כפרה פאר די רעסט אוו יור לייף, סאו טריי טו בי קערפול און נעמטס ענק אין די הענט אריין. יעצט אריינגעקומען נאך זייער גוטע נייעס אז זאליק האט פארלוירן די שול. זאליק האט געמיינט אז משה פרידמאן דער טעראריסט דער שייגעץ ער וועט זיין זיין וועגווייזער. דער מענטש האט צובראכן זיין טאטנס משפחה. זיין טאטע איז געווען אזא פעמילי מען. זיין טאטע האט זיך אויסגענומען מיט קהל ייטב לב ער נעמט נישט קיין קוויטלעך דינסטאג נאכט ווייל ער וויל זיך שפילן מיט די אייניקלעך. ער פלעגט זיין שוין סאטמאר רבי איז ארויסגעפארן אין קעמפ ער איז געזעסן אויפן גראז און געהאלטן די אייניקלעך אין די הענט און אין די שויס און זיך געשפילט מיט זיי דער מענטש האט פארלוירן א שטוב מיט איך ווייס נישט וויפיל קינדער ער האט פארלוירן מסתם פֿינף און צוואַנציק צו דרײַסיק ברידער און שוועסטער איך ווייס נישט וויפיל דער די איך הער זאגן ער האט געהאט אַכצן צו צוואַנציק צו דרײַ און צוואַנציק קינדער זיין טאטע דער מענטש איז געווען ווייפד אוט. און אז ער האט צוריקגעשטעלט נאך א דור איז ער געווען א פעמילי מען, ער האט חתונה געמאכט דעם יונגסטן זון שטאטס ער זאל גיין אהיים שלאפן האט ער זיך געשטעלט וויינען און אויסגעזאגט תהילים, כאטשיג ער איז נישט געווען קיין דאווענער נישט קיין לערנער געווען א מאכיל נבילות טריפות, אבער ער האט געזאגט אזא זאך זאל מיר געשען איך האב געקענט חתונה מאכן א צווייטן דור אלע קינדער מוז איך דאנקען דעם אייבערשטן, און דער מענטש איז געווען א פעמילי מענטש, און משה האט איהם צובראכן די פעמילי. משה האט אים דערהארגעט אויף טויט. סא יעצט האט מען שוין צוגענומען די שול, איז לאמיר זעהן וואס מען האט שוין אלץ פארלוירן, אויף די קעמפס דארף ער זיך נאך שלאגן מיט אברומי רובין, און מען האט אים שוין, דא האט ער שוין פארלוירן די גאנצע די שול, דעם בית החיים האט ער פארלוירן, און צוביסלעך פארלירט ער אלעס, און וועגן דעם האב איך אים געזאגט, ווען מען זעצט זיך ווען אראפ, און מען צוברעכט נישט דעם רבינ'ס שטול, וואלט מען געקענט יעצט גיין פראטעסטירן. יעצט גייען מיר פראטעסטירן אינאיינעם מיט אגודה, און אגודת ישראל זאגט ס'איז נישט קיין פראטעסט, פרעגט מען זיי נאר וואס איז עס יא, זאגן זיי נחום ראזנבערג האט נישט קיין שול צו דאווענען מנחה, דא האט מען איינמאל אין די גאס אויף וואדער סטריט ווי צו דאווענען א מנחה, פארשטייסט וואס דאס איז? ס'איז נישט קיין פראטעסט, זיי קענען דאך נישט גיין קעגן די מדינה, די אגודה לעבט דאך פון דעם. סאו בקיצור האט מען זיך צובראכן, מ'האט צובראכן עווריטינג וואס די רבי וואז סטענדינג פאר, קומט אן דא דושינסקי, גייט זאליק און ער געבט אים דעם אויבן אן און ער רעדט מיט אים מיט אלעם. אה, נאכדעם גייט דער דושינסקי און ער וויל נאך זיין א מוהל אין סאטמאר אין מאנסי. האט איינער געשריגן אויף אים שייגעץ, גיי ארויס, פון דא, חופר קברים, גיי ארויס. איז געגאנגען חיים שיע, דאס איז שוין דער איש המידות, און ער האט אים ארויסגעווארפן דעם אינגערמאן. חיים שיע, דער אינגערמאן, נישט סתם א אינגערמאן, אז ער האט זיך געטרויט צו שרייען, זאלסטו וויסן ער גייט אויף דיר אויך שרייען. כ'ווייס נאר נישט וואס ער וועט שרייען, צו די ממזריקע רבי, צו ער גייט שרייען אנדערע חטאים, ווער ווייסט וואס זיי האבן אויף דיר. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איז יעצט אריינגעקומען, ס'איז אריינגעקומען. איך נעם זיבעצן א האלב דיסקלעימערס ווייל איך קען נישט אויסזאגן פון וועם איך ווייס עס אבער איך האב אינסייד אינפארמעישן. מ'האט דאסקאלאוויטש שוין ווידער אריינגעלייגט אין לאך. ס'האט א פארטאריקער געפיילט א קלעים אז ער לויפט אים נאך. ווען ער גייט אין שאוער לויפט ער אים נאך, ער באקוקט אים, ער באטראכט אים פונקטליך. הי דאזענט וואנט דעט. מ'האט אים אריינגעלייגט אין לאך. און זיי זאגן אז ער לויפט נאך יעדן שווארצן מיט יעדן גוי, רבותי אז מ'איז קראנק איז מען קראנק, יו גאטא געט העלפ אדער סטעי אוט ווי ס'איז דא נאקעטע מענטשן, פאר אויף אומאהא נעברעסקע, דינג דיר א צימער, צו קויף דיר א הייזל דארט, און זעה נישט קיין נאקעטע חברה, ביקאוז דעטס די ווארסט טינג פאר יו דעט יו קען דו. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך האלט אין איין אויסהערן די דרשה, איך האלט ס'איז זייער גוט פאר בחורים, איך גיי עס בלי נדר ארויפלייגן, נאר איך האב אסאך צו רעאגירן, באט מען זאגט דארטן עפעס איינער א בעל דרשן אז אויב די מענער וועלן ארויסווארפן דעם אינטערנעט וועלן די פרויען אויסטון די שייטלעך, סא די ביסט משוגע? די געסט אזא אפשען? די מענער גייען זאגן איך ווארף נישט ארויס אן אינטערנעט זאלן די פרויען נישט אויסטון די שייטלעך? מיין מיט וואס סטראשעסטו דא? די טוסט אזוי ווי אבאמא זאגט אז טאמער רוסלאנד וועט נישט צוריק ארויסגיין פון אוקריינע וועט ער נישט קומען צו דעם סאמיט פאר ביזנעס. פוטין זאגט אים דיין געלט איז עניוועי גארנישט ווערד די ביסט צענדרערט עניוועי ווער ברויך דיך האבן דא בכלל? מיט וואס סטראשעסטו? עניוועי, איך וועל נאך האבן אסאך צו רעאגירן אויף דעם, אבער איך וועל עס בלי נדר ארויפלייגן אנפאנג די אנדערע וואך, איך האלט ס'איז וויכטיג, אז טאמער האט עטס א קאפי רייט, שיקטס מיר אריין א צעטל אז עטס האטס קאפי רייט אויף דעם, ס'איז געווען א פאבליק דרשה און איך האב עס אויפגעכאפט, איך האב געהאט איינער וואס האט עס מיר אויפגעכאפט, סאו לאמיר זיך נישט נאריש מאכן, לאמיר נישט פאפן דעם אייבערשטן און לאמיר זיך אליין נישט פאפן, און לאמיר נישט זאגן אז די פראבלעם איז די פרויען, די רבנים גייען ארום א גאנצן טאג, זיי האבן א ווייב אין שטוב, זיי טארן זי נישט אנרירן ווייל ער איז משבת לשבת, און דעמאלטס קומט ער אהיים נאך זיין טיש און ס'איז שוין פירע פארטאגס, און נאכדעם ווען ער גייט ארויס אין די גאס זעט ער א גאנצן טאג שיינע פרויען ווערט ער משוגע און אלעס זענען די פרויען שולדיג, שולדיג זענען די מענער, און ווען די מענער זאלן זיך אויפפירן צניעות'דיג וואלטן די פרויען זיך אויך אויפגעפירט צניעות'דיג, אז די פרוי זעט דער מאן פירט זיך אויף נישט צניעות'דיג פארוואס זאל זי זיך אויפפירן צניעות'דיג? אז זי הערט אז איר מאן לויפט ארום אין די מקווה און ער לויפט ארום דארטן ווען מען פארט אויף שבתון'ס, טוישט ער זיך מיט אן אנדערן די פרוי, זאגט זי וואס בין איך אנדערש? עניוועי, דאס איז געווען נאר אן עמערדזשענסי וואס כ'האב יעצט צוגעלייגט, ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג, און איך וויל דער עולם זאל קומען אין קאורט מארגן ס'וועט זיין די טעלעוויזשענס יעדער וועט קאנגרעטשולעיטן הרב שלמה אהרן קעלנער, מען וועט קויפן א באטל שעמפעין און מען וועט עס צוברעכן, נעבעך מען האט געפייניגט א מענטש דריי יאר, דריי יאר! האט מען געפייניגט א מענטש פאר גארנישט? נישט פאר גארנישט, ווייל ער האט געוואלט סעיפטי פאר די קינדער. ס'איז גארנישט פאר גארנישט. עס האט אמאל איינער געזאגט ס'איז גארנישט קיין שנאת חינם, ס'איז דא א ריעל גוד ריזען פארוואס מ'האט דיך פיינט. עניוועי, יעדער קען קומען טרי טווענטי דזשעי סטריט, יעדער איז אינווייטעד. מ'זאל קומען פרי, ווייל כאטשיג ס'הייבט זיך אן צען אזייגער ס'וועט זיין א ליין פון דא ביז קענארסי. ווייל דאס איז א היסטארישע זאך, אלע צייטונגען גייען קומען, אלע טעלעוויזשענס, און אויכעט. מיסטער דערשאוויץ וועט מסתם דארט זיין, ער וועט וועלן הענדן פארן דזשאדזש א פאפיר און ער וועט זיך אזוי ווילד אויפפירן ביז מען וועט אים אריינטראגן אין דזשעיל. וועט הערן א הארווארד פראפעסאר אין לאו איז געווארן א פריזנער. דעטס גאנע בי די ענד אוו איט. וואס ער האט דא געטון אלעס איז געווען קרום. אבער ווען טשארלס היינס איז די DA איז דאך דאס די הלכה מעג מען דאך עס טון. נאר יעצט אז ס'האט זיך געטוישט און איצט לויפט מען נאך דעם DA מיט קעמערעס און די DA אליינס איז זעהט אויס צו זיין זייער זייער א פיינער מענטש. און א ערליכער אין זיין רעספעקט פון מאכן פעיר דעסיזשענס אין די דזשאסטיס סיסטעם. ער איז א פעדערל פראסעקיוטער, ער קען די אלע גארבידזש. סאו יעדער ווערט געבעטן צו קומען, איך הער זאגן ווען מ'האט, ס'איז געווען די אינאגורעישאן, איז געקומען פרייליך, ווער איז פרייליך און ער האט שוין געוואלט רעדן פון עפעס א קעיס, האבן אים אלע די עי'ס געזאגט, ליסן, איין ווארט דו רעדסט, יור אוט. ס'איז געענדיגט, די גארבידזש, די באלאוני האט זיך געמוזט ענדיגן וואנס ענד פאר אלל. ווייל וואס איז געשען איז, ס'איז דא צען פראצענט חזירים, מיט צען פראצענט רבנים, זיי האבן געטרעטן און געריטן אויף כלל ישראל עט עני קאסט, און כלל ישראל איז נעבעך אינעסענטלי צוגעקוקט, אוי קוק דער רב דער רב, און מ'האט געמיינט אז זיי מיינען עס ערנסט. מ'האט יעצט אויכעט, כ'האב ענק געזאגט דעם נאמען, וואלדמאן. וואלדמאן עץ קענט זען כ'האב ארויפגעלייגט א גאנצן דאס פון טעלעוויזשען ווי עפעס א נוז ריפארטער לויפט אים נאך און זי האט אפגעווארט א גאנצע נאכט ביז ער איז ארויסגעקומען אינדערפרי מיט טלית און תפילין און זי פרעגט אים זאג מיך וואס גייט פאר? ס'איז א שאנדע ער האט געלערנט חינוך מיט קדושה מיט צניעות פאר אידישע טעכטער, מ'האט נישט געטראפן אן אנדערע ווי א פופציג יעריגער מענטש זאל לערנען מיט מיידלעך, איך ווייס בית יעקב האט געהאט אמאל א גרויסן פראבלעם, איך האב געהאט איינעם וואס איך האב גוט געקענט, ער האט געשיקט זיין טאכטער אין בית יעקב, אין בארא פארק באצאלט א הון רב פינף זעקס הונדערט דאלער א חודש, און ס'איז געווען א יונגער טיטשער, אמאל געווען די אלטע אלטע טיטשערס, ס'איז געווען וואוילע אידן מיט אלעם, און ממילא ווי נישט וואס זיי האבן אראפגעקוקט, זיי האבן נישט געקוקט אויף די מיידלעך, האט מען זיך נאך מורה היתר געווען, נישט וואס איך מיין א מיידל דארף האבן א מגיד שיעור א מאנספערשוין, אבער אקעי, מען האט זיך שוין מורה היתר געווען, שוין. ס'גייט שוין מיט ווי מ'איז אבער למעשה מ'האט גענומען א יונגען ראצער און ער האט געהאט אונטער זיך וויפיל מיידלעך ער האט געוואלט און ער האט זיך אנגעטשעפעט אין א איד'ס א טאכטער און דער איד די מיידל איז אהיים געקומען איך וועל חתונה האבן מיטן טיטשער זאגט ער דער טיטשער האט א ווייב מיט קינדער ניין ער רעדט צו מיר שיין און און ס'איז געווען יענע בהלה דעמאלטס, דער סוף איז געווען ס'איז אויסגעגאנגען מיט אים, האט מיט אים חתונה געהאט, און איר ווייסט דאך ווי לאנג די אלע ליבע שידוכים דויערן, פון אסתר תענית ביז פורים, און זי האט זיך גע'גט, און ס'איז שוין געווען א גרושה, און זי האט שוין געהאט א מיעסן נאמען, און אים האט מען ארויסגעווארפן פון דזשאב. דיס איז אלל דעדלי ראנג! וואס קומט א מאן צו טיטשן פרויען? יעצט, מען האט מיר געזאגט, איר איר ווייסט דאך, קיינער טאר דאך נישט רעדן צו מיר ווייל איך בין דאך אין חרם, אבער די מחנכים און די מחנכות רעדן מיט מיר, זי איז א מחנכת קאלט אפ און זי זאגט אזוי, ס'איז דא ביי אונז א צעלאזענער יונגערמאן, ער הייסט ראביי חיימאוויטש, ער איז א בעלזער, כ'ווייס נישט צו ער האט א שייכות מיט דעם וואס ער פארקויפט פלייש צו נישט, אבער ער איז א בעלזער, חיימאוויטש, און ער האט אנגעהויבן צו ווערן פאניעברייט מיט א מיט א מיידל. און זי איז בשר הקודש, דער טאטע איז איינער פון די חשובסטע רבנים דא, און אזוי ווי דער טאטע איז געוואויר געווארן האט ער איבערגעקערט דעם מיידל סקול מען זאל אים ארויסווארפן, צו מען האט אים ארויסגעווארפן? דערווייל נאך נישט, זיי זענען גענוג שטארק, דארפסט דיך נישט זארגן. סאו למעשה, איך וויל ענק עפעס זאגן, רבותי, מ'האט געמאכט דא אן אסיפה פון צניעות, כ'האב אים געזאגט זיבן אכט פונקטן וואס מ'דארף פאררעכטן, די ערשטע פונקט איז געווען אז א מיידל טאר נישט גיין לערנען נישט סייקאלעדזשי נישט סייקייעטרי נישט אין סקול ביי א ביי א מאן, דאס איז די ערשטע פון צניעות, פאר ענקער אלע באלאני וואס עטס האטס דארט פארקויפט, עטס פארקויפט גארבידזש מיט ליקעריש וואסער, גארנישט, און דאס מוז זיך אויפהערן, אונז האמיר גענוג צרות ווען די פארהייראטע פרויען די טיטשערס טאטשן די מיידלעך. דאס דארף מען נישט האבן אז די מענער זאלן טאטשן די מיידלעך. עניוועי, רבותי האטס אלע א פרייליכן שבת, קומטס מער צו מארגן, און זייטס אלע געזונט. דאס איז געווען אן אימערדזשענסי, אויסער דעם איז דא די וואך נאך שירים איבער שירים וואס דאס איז שבת זכור וואס מען ליינט, צו זכור את אשר עשה לך עמלק, צו אשה כי תזריע וילדה זכר, צו זכור את יום השבת לקדשו, ווער ווייסט, הערטס עס אויס. ס'איז אויף קעסטל צוויי, נאכדעם איז דא דער שיעור פון די וואך אויף קעסטל איינס. און ברוך מרדכי פאר דיר און דיין משפחה האב איך א מעסעדזש, עטס קענטס זאגן שוא עבוד אלקים, מה בצע כי שמרנו משמרתו, אונז האמיר אומזינסט אויסגעגעבן דאס געלט, אונז האמיר אומזינסט געפאפט דעם אייבערשטן אז אונז זעמיר גאר די צדיקים און מ'האט געגעבן געלט אויסצורייכערן נחום ראזנבערג מיט זיין מניוול'ישן האטליין, שוא עבוד אלקים, דעם אלקים וואס דו האסט געדינט, דאס איז געווען פאלש, ווייל דו האסט דיר איינגערעדט אז דעם הייליגן באשעפער קען מען פאפן. מה בצע כי שמרנו משמרתו. איך וויל דיר זאגן א זאך, ברוך מרדכי, זע, דו האסט אפאר טאלער, האסט געהאט יעצט עפעס א גרויסע זאך אז דו האסט פארדינט אפאר מיליאן דאלער, ווייל דו האסט נישט געוואלט ארבעטן אין שבת, איך ווייס, האסטו פארקויפט די שעירס, איך האב געליינט עפעס, אינטערעסירט מיך נישט, איך וויל דיר זאגן, מארק מיי ווארד, דו וועסט אויך אראפגיין אזוי ווי לעיזער קעסטענבוים, עסטו אראפגיין אן ארעם מאן, דו וועסט שטארבן פענילעס. ווייל דו האסט גענומען דיין געלט און האסט עס אויסגעגעבן פאר זנות, און לסוף מבקש כיכר לחם זאגט שלמה המלך, און דו האסט גענומען א מענטש ווי איך וואס איך קען דיך נישט און איך האב נישט מיט דיר, כ'האב דיך געזען דאס ערשטע מאל האב איך נישט געוואוסט ווער דו ביסט אפילו, און דו ביסט געגאנגען האסט אריינגעשיקט גרויס געלט מען זאל מיך אראפברענגען און מיר וויי צו טון פאר גארנישט, און דו האלטסט טאקע יו'ל געט עוועי וויט איט? טינק טווייס, ווייל איך האב דיר גארנישט געטון שלעכטס, איך האב אפילו דיין טאטן נישט איינגעזעצט. איך האב געהאט א האטליין אז יעדער איינער דארף קומען פאראויס, ס'איז געווען יעצט אויך א בחור געקומען פאראויס, פרעגט אים די דעטעקטיוו וויאזוי ביסטו געקומען, ווער, זאגט ער ס'איז דא איין ראביי ראזענבערג איינער ביי אונז אין שטאט וואס ער האט א האטליין ווען נישט ער וואלט קיינער זיך נישט געטרויט צו קומען פאראויס, ער געט יעדן דעם קארעדזש. פרעגט ער ווער איז דאס, זאגט ער גיי ארויף אויף זיין בלאג וועסטו זען אלעס וואס טוט זיך, גייט זי ארויף און זי זעט די אלע חזירים מיטן פיקטשער, נא נא נא נא ברוך מאטקעס זון, דו וועסט שטארבן פענילעס, דו וועסט אראפגיין אזוי ווי די גרעסטע נבילה, וועט מען דיך באגראבן. דו רשע מרושע וואס דו ביסט, וואס איך האב נישט געטארט זאגן אז אידישע קינדער זאלן זיך נישט לאזן מטמא זיין די קינדער, דאס האב איך אויך שוין נישט געטארט זאגן, און ער איז א חבד'סקער מען זאל לערנען תניא מיט שמניא מיט דרניא, ס'איז דא ווייסטו אין קיעוו הייסט יעדעס צווייטע מיידל הייסט תניא, תניא איז א מיידלישע נאמען, דו מיינסט צו זאגן מען זאל גיין מזנה זיין, דו שייגעץ דו חזיר דו לאו לייף.